טייערע תלמידים וחברים, וועלקאם טו ספארקס אן די פרשה, פרשת ויצא. איטל בי א שארט שיעור אין עניני תפילת ערבית איז א רשות. כידוע חזל, רש"י ברינגס די חזל, יעקב אבינו וואס מתקן תפילת מעריב. עס איז א מחלוקת כידוע אין ברכות. דף כו עמוד ב', מחלוקת תנאים whether or not די אבות איז מתקן די תפילות or חזל מתקן די תפילות, and if it's אבות then יעקב איז מתקן תפילת ערבית, and if it's כנגד די חזל מתקן כנגד די הקרבת איברים פדרים די ענד אוו די דעי, מחלוקת תנאים, פני יהושע שטייט דעט די נפקא מינה וועדער אבות תיקנו אר וועדער חזל מתקן, נפקא מינה איז די מחלוקת אין די גמרא אויב תפילת ערבית איז רשות או חובה. לו יהא עס איז רשות, ביקאויז מתקן די תפילה, תפילת ערבית כנגד פדרים ואיברים, וויטש איז נאט א חוב בעצם, מה שאין כן איף איטס אבות תיקנום, דען לכאורה די זעלבע חשיבות דעט שחרית און מנחה העוו מעריב העז די סעים חשיבות, ס'איז חובה, אזוי זאגט די פני יהושע.

און הי ווענט בעק דען טו דאווען ביקאויז הי נידעד די חיזוק אוו תפילה ביי הר מוריה די מקום עקידת יצחק סאו זאגט די פני יהושע כנראה דעט וואס עי תפילת נדבה וואזענט תפילה אוו חיוב עט אלל. אזוי שטייט אין די ספר מנחת מרדכי, הי ברינגס די סעים טינג פון די נצי"ב בשם די מביט אין די ספר בית אלקים, און אויב אזוי קומט דאך אויס לכאורה דעט איף ווי האלד אבות ווער מתקן די תפילות איט מינס טו סעי הי וואז מתקן תפילת מעריב איטס נאט די סעים מדריגה לכאורה עז שחרית און מנחה דעט וואז א תפילת נדבה אזוי קומט אויס זאגט דער פני יהושע אין דער ספר מנחת מרדכי ער פרעגט א קשיא ווי קען יו טעל מי דעט איווען לפי די מאן דאמר אבות ווער מתקן די תפילות מינס יעקב איז מתקן תפילת מעריב אויב אזוי וואטס די נפקא מינה וועדער אר נאט די מעריב איז כנגד די איברים פדרים אר יעקב איז מתקן די תפילה. אוו מעריב, ס'איז סעים דער'ז נאו חשיבות אוו חוב, וואס איז א נפקא מינה? אזוי פרעגט ער א קשיא בלייבט מיט א צריך עיון. אפשר קען מען זאגען א חידוש, תוס' מסכת ברכות כ"ו עמוד א' זאגט איווען פאר די מאן דאמר דעט מעריב איז א רשות דאזענט מין סתם אזוי איטס ען אפשען בעלמא יו וואנט טו דאווען יו קען דאווען יו דאנט וואנט טו יו דאנט העוו טו, ניין.

אין לבטלה. סאו בעצם בעצם מעריב איז ע חוב, דאס די דרגה אוו חוב איז נאט די סעים דרגה אוו חוב לייק שחרית און מנחה. אזוי שטייט אין תוס'. עס קען זיין לפי זה דעטס די ביאור המחלוקת וועדער אבות תיקנום אור חזל שטעלט אוועק כנגד די קרבנות. טייטש איז לייק דיס, איף יו האלד אבות תיקנום בעצם אזוי שטייט אין רמב"ם, ממילא דאס זאגט תוספות, ס'א חוב בעצם, נאט די סעים דרגה אוו חוב, פארשטייט זיך עז שחרית און מנחה. קעז איווען יעקב אבינו'ס תפילה וואזנט א חוב בעצם, סאו איף יו האלד אבות תיקנום, די דרגה פון חוב פון מעריב איז נישט די זעלבע דרגה פון חוב אין שחרית און מנחה, באט איף יו האלד כנגד איברים ופדרים דען יו קען אנדערסטענד, איז טאקע, איטס רשות בעלמא, רשות בעלמא. וויטש קוד, וויטש קוד מין דען, וויטש קוד מין דען, לפי דער מאן דאמר, איט קען מין דעט, דעט איווען נאט במקום צורך יו מבטל, אפשר קען מען זאגן אזא פשט. איז זיי ביי זיי איי די מחלוקת אין חזל רשות אור חובה, די ביאור אין די מחלוקת, טאקע יש לעיין, אבער

אבות תיקנום אור כנגד קרבנות, אפשר דאס א טייטש אין די מחלוקת, לויט דעם פני יהושע'ס חידוש, איווען יעקב אבינו'ס מעריב איט וואז תפילת נדבה, דאס איז דער טייטש, דאס איז דער פשט. רבותי, זייט געבענטשט, א גוטן שבת און הצלחה.